וכמדובר לעיל די מעלה פון אחד עשר בדוגמא פון אחד עשר יום מחורב אז דאס איז נאך מערער ווי חורב וואס דערפאר איז דאך דאס אין אופן פון מוסיפין בקודש לגבי דעם ענין פון חורב ווי ס'איז דערנאך געווען באחד עשר יום מחורב בפשטות הענינים און אט אזוי אויכעט בכל לראש אין עבודת האדם מידי יום ביומו דארף ער זיך ניט באגנוגענען מיט זיינע עשר כוחות הנפש הפנימיים, נאר מוז אויכעט צוניצן די מקיפים שבנפש ביז דער מקיף שבמקיף ביז יחידה שבנפש, וואס דאס האט דאך א שייכות מיוחדה לזמן הזה, וואס דאס איז דאך דער זמן פון להביא לימות המשיח, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט גאולה העשירית, וואס זי קומט תיכף צוזאמען דערמיט מיט די אלע עניינים וואס זיי זענען העכער פון ענין העשירי וואס זיי וועלן דאך נתגלה ווערן תיכף ומיד ממש ווי ס'קומט די גאולה העשירי, ס'קומט גלייך העכער תיכף ומיד די אלע עניינים פון אחד עשר יום ביז אפילו אחד עשר יום מחורב וואס בפשטות האט עס א שייכות צו תורה חדשה מאתי תצא, וואס תורה איז דאך תורה איז דאך געווען מסיני בחורב, און דערנאך איז תורה חדשה איז דאך פארשטאנדיג אז דאס איז העכער דערפון, במילא ווערט דאס אויכעט אנגערופן בשם אחד עשר, צוזאמען דערמיט איז דאס אויכעט בפשטות. דער ענין פון בך יברך ישראל, פארבונדן מיט אלע ברכות וואס יעדער איד בענטשט יעדער אידן און אלע אידן, מיט וואס אלע ברכות זענען דאך הייבן זיך דאך אן מיט אן אות פון די כ"ב אותיות התורה, און דאס קומט אויכעט לפני זה, קומט דאך דאס דער ערב שלו והכנה שלו. איז דאך אין אך טוב לישראל, וואס דאס איז דער פירוש הפשוט איז אז ס'קומט גלייך די צייט וואס דעמאלט וועט זיין מער ניט ווי טוב לישראל, וואס טוב מיט תכלית השלימות מיינט מען דאך אויכעט טוב הנראה והנגלה ביז אין עיני בשר, וואס דאס איז דאך דער זמן פון ימות המשיח, וואס דעמאלט איז דאך דער רוח וואס אינו טהור איז אעביר מן הארץ, במילא איז אויכעט פארשטאנדיג אז כל עניינים בלתי רצויים, ניט נאר אז זיי זיינען דא און מען קומט זיי אריבער, נאר אעביר מן הארץ זיי ווערן אויס מציאות בארץ, און אין ארץ ווערט נתגלה מער ניט די עניינים האמורים לעיל, שרוצה לעשות רצון קונו מיט אלע פירושים שבזה כמדובר לעיל. וואס דאס איז אויכעט יעדער ענין איז דאך פארבונדן מיט נשיא דורנו, וואס זיין הסתלקות הילולא איז דאך געווען בעשירי בחודש, און האט מען דאך אויכעט אחד עשר יום פון עשירי בחודש, איז דאס אך כ א אך טוב לישראל, וואס דאס איז נאך מער ממשיך אז זאל זיין כל עבודתו אשר עבד ב כל משך ימי חייו איז זיך עומד ופועל פעולתו בקרב הארץ, זאל דאס אזוי זיין פעולתו בקרב הארץ ממש, אז אין קרב הארץ פון ארציות וועט דעמאלט זיין דער פועל דער ענין פון פועל ישועות, וואס ישועות איז דאך פארבונדן מיט ש ע נהורין, וואס זיי זיינען דאך למעלה מכל ענינים פון אורות פנימיים און כמדובר כמה פעמים בארוכה, וואס דאס האט אויכעט א שייכות צו פרשת יתרו פרשת מתן תורה, און מ'איז אריין אין פרשה ואלה המשפטים אשר תשים אשר תשים לפניהם, און כמדובר לעיל אז דאס מיינט מען ביידע ביידע קצוות

און דערנאך קומט שוין נאך מער די אחד עשר יום מחורב, און מען גייט גלייך אריין אין פרשת תרומה וואס דאס איז דאך א ציווי נצחי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, און ווי ער פסק'נט אפ אין רמב ם אז דאס איז כולל אין זיך אלע בתי מקדשות און אויכעט דעם משכן,

וואס בכל השנה כולה ווערט נמשך צו יעדער אידן און אל און צו אלע אידן גלייך מיט תחילת עשרת ימים שבין ראש השנה וליום הכיפורים, איז דאך ועמך כולם צדיקים אזוי איז דאך אויכעט געווען אין ראש השנה שעבר, איז עמך כולם צדיקים זיינען נכתבים ונחתמים תיכף ומיד ולאלתר, דאס איז נאך מערער ווי תיכף ומיד וויבאלד אז דאס איז אויכעט אין א לשון תרגום ווערט עס אויכעט אין די שבעים אום ישראל און כמדובר כמה פעמים לעיל והוא העיקר אז מ'האלט תיכף ומיד ביים מקיים זיין די מצוה פון ועשה לי מקדש ושכנתי בתוכם און בית המקדש השלישי און בית המקדש המשולש ובמיוחד על ידי השליחות וואס מען גיט יעדערן און אלעמען צוזאמען, אויף געבן אויף צדקה בהוספה מדיליה, ובפרט אז דערצו איז מען אויכעט מצרף החלטות טובות בכל עניינים האמורים, ובמיוחד די החלטות טובות אין ענין פון פנימיות התורה און ענין וואס פארבונדן מיט איכות, און ענין פון חיות שבתורה וואס איז פארבונדן מיט מצוות כפשוטם, אויכעט נר מצוה ותורה אור, און לימוד התורה כפשוטו איז דאך אויכעט עניינים וואס פארבונדען מיט חיות הגוף הגשמי פאר יעדער אידן און ביי אלע אידן על אחת כמה וכמה לעתיד לבוא ובמיוחד והוא העיקר עס זאל זיין תיכף ומיד ממש דורך קיום המצוה אין וועלכע זיי זענען זיך אויכעט משתתף תינוקות של בית רבן כמדובר לעיל בארוכה, בית המקדש השלישי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בארצינו הקדושה ובירושלים עיר הקודש, און בית המקדש השלישי און אין דעם ארון שבו, מיט די לוחות ראשונות און לוחות אחרונות כמדובר כמה פעמים,